בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף ז, מיר הייבן אן דף ז עמוד א', פערצן שורות פון אונטן ביי די צוויי פינטלעך, רמי ליה אביי לרבא, זאגט די הייליגע גמרא, רמי ליה אביי לרבא, האט אביי געפרעגט פאר רבא א סתירה צווישן צוויי פסוקים, כתיב, אין איין פסוק שטייט מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, זעט מען פון דעם מיטב אין מידי אחרינא לא, אז מען דארף באצאלן פון די מיטב פון דאס בעסטע. פרעגט ער א סתירה והתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא שטייט אין פסוק ביי א בור, בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו איז ישיב איז א איבעריג ווארט, דרש'נט די ברייתא ישיב, לרבות שווה כסף, ואפילו סובין, אז פון ישיב דרש'נט מען אפילו שווה כסף, מען דארף נישט צאלן מיט געלט נאר אפילו מיט שווה כסף, און אפילו סובין, סובין דאס איז די געמיינסטע סארט תבואה וואס איז דא, איז זעהט מען אז מען קען באצאלן אפילו מיט געמיינע זאכן. איז לכאורה א סתירה פון איין זייט שטייט מיטב פון די צווייטע זייט שטייט ישיב איז וויאזוי פארענטפערט מען דאס ענטפערט די גמרא לא קשיא ס'איז נישט קיין סתירה כאן מדעתו כאן בעל כרחו פשט מדעתו ווען א מענטש האט מזיק געווען און ער באצאלט אליין דעמאלטס קען ער באצאלן אפילו סובין אבער ווען ס'איז בעל כרחו ווען די ניזק דארף אים שלעפן אין בית דין אריין און ער מאכט א גאנצע געראטשקע ער צאלט נישט אליין דארט דארף מען באצאלן מיטב פון דאס בעסטע, זאגט די גמרא אמר עולא בריה דרב עילאי דייקא נמי, כ'האב אויך א ראיה צו דער תירוץ, ווייל דכתיב ישלם, בעל כרחו, פשט שטייט מיטב שדהו מיטב כרמו ישלם, ישלם איז א לשון פון בעל כרחו, זעט מען טאקע אז דער דין מיטב איז נאר ווען ס'איז בעל כרחו נאר ווען ס'איז אין בית דין, אמר ליה אביי, פרעגט אביי, צו עולא איז עס דען אזוי? ישלם איז עפעס א לשון בעל כרחו, מי כתיב ישולם? ישולם איז א לשון בעל כרחו, ישלם כתיב מדעתו משמע, ישלם ווי רשי זאגט קען אויך מיינען מדעתו, און ממילא דיין תירוץ איז אינגאנצן נישט מוכח. איז צוריק שווער די סתירה, פון איין זייט שטייט מיטב, פון די צווייטע זייט שטייט ישיב, אלא אמר אביי, און ממילא ענטפערט אביי אן אנדערע תירוץ כדמר, פשט אביי גייט דא ברענגען א ברייתא, און מען גייט זעהן ווי רבה גייט פארענטפערן די ברייתא עס וועט זיין א קשיא רבה וועט עס פארענטפערן, און מיט די תירוץ זאגט אביי, עט מען קענען פארשטיין אונזער סתירה, דתניא, וואס שטייט אין די ברייתא שטייט אין די ברייתא אזוי. הרי שהיו לו בתים שדות וכרמים, פשט איינער וואס האט געהאט שטיבער, פעלדער, וויינגארטענעס, ואינו מוצא למוכרן, און ער קען נישט טרעפן א קונה זאל דאס קויפן, איז זאגט די ברייתא די דין, מאכילין אותו מעשר עני עד מחצה, מען געבט אים מעשר עני ביז האלב פון די ווערט פון זיינע נכסים, וואס מיינט דאס? פשט איז אזוי, די דין איז אז יעדע דריטע יאר און זעקסטע יאר נאך שמיטה דארף מען געבן מעשר עני, מען דארף געבן מעשר מען געבט עס פאר ארעמע לייט, יעצט ווער הייסט א ארעמאן ווען עס קומט צו מעשר עני, איז חזל האבן געזאגט, אז איינער וואס האט נישט צוויי הונדערט זוז, דהיינו עס מיינט נישט געלט, אפילו אז ער האט א רכוש אדער נכסים וואס איז צוויי הונדערט זוז, הייסט ער שוין נישט א ארעמאן, אבער איינער וואס האט נישט צוויי הונדערט זוז, ער הייסט א ארעמאן, אים קען מען געבן מעשר עני. יעצט פארשטייט זיך, ווען מען געבט אים מעשר עני קען מען אים געבן מער ווי צוויי הונדערט זוז אויך, מען קען אים געבן טויזנט זוז מעשר עני, נאכדעם וואס מען וועט אים געבן טויזנט זוז ווערט ער אויס ארעמאן, א צווייטע מאל וועט מען אים נישט קענען געבן, אבער דאס איז דאס וואס איז קובע צו א מענטש איז א ארעמאן צו נישט, צו א מענטש האט צוויי הונדערט זוז, איז ער נישט קיין ארעמאן ער קען א פיאסטער אויך נישט באקומען, אז ער האט נישט קיין צוויי הונדערט זוז הייסט ער א ארעמאן און מ'קען אים געבן וויפיל מעשר עני מ'וויל. יעצט די ברייתא דא רעדט פון איינער וואס האט א שטוב אדער א פעלד לאמיר זאגן ער האט א פעלד וואס די פעלד איז ווערט צוויי הונדערט זוז אבער וואס ער טרעפט נישט איינער זאל דאס קויפן און מילא קומט ער מיט א טענה אז ס'איז טאקע ווערט צוויי הונדערט זוז אבער אז קיינער וויל עס נישט קויפן איז אפשר דאס נישט ווערט צוויי הונדערט זוז איז די דין איז אז מ'געבט אים מעשר עני עד מחצה וואס מיינט עד מחצה? פשט, זיין פעלד איז ווערט צוויי הונדערט זוז, געבט מען אים ביז א הונדערט זוז מעשר עני. פשט, אלץ ווענדט זיך וויפיל א מענטש איז גרייט צו צאלן אויף דעם, טאמער לאמיר זאגן ער טרעפט א קונה וואס איז גרייט צו צאלן הונדערט פופציג אויף דעם, געבט מען אים פופציג זוז, וואס צוזאמען מיט די הונדערט פופציג איז דאס משלים צו צוויי הונדערט. טאמער טרעפט איינער וואס איז גרייט צו צאלן הונדערט פינף און צוואנציג אויף דעם, איז געט מען אים פֿינף און זיבעציק, וואס צוזאמען איז צוויי הונדערט. עד מחצה מיינט ביז האלב, טאמער טרעפט איינער וואס איז גרייט צו צאלן הונדערט, געט מען אים די אנדערע הונדערט, ווייניגער נישט, ווייל ס'איז נישט דא אזא זאך א נכס א רכוש זאל אראפגיין ווייניגער ווי האלב פרייז. עכ"פ אזוי שטייט דא אין די ברייתא. יעצט והוי בה מר, רבה פרעגט א קשיא אויף די ברייתא איך פארשטיי נישט, היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט זיך דא? אי הוזל ארעתא דכולי עלמא, ודידיה נמי זל בהדייהו, אפילו טובא נמי לספי ליה דהא זול דכולי עלמא נמי פשט טאמער דא רעדט זיך ביי א ציור אז נישט נאר זיין רכוש איז ביליג יעצט נאר יעדעמס רכוש איז ביליגער געווארן פשט די מארקעט די ריעל עסטעיט די נדלן איז אראפ אמאל איז די פעלד ווערט געווען צוויי הונדערט יעצט איז עס ווערט הונדערט פֿופֿציק אבער נישט נאר זיינס איז אראפ יעדעמס איז אראפ אויב אזוי פרעגט רבה איז וואס עפעס געבט מען אים די ביסל געלט משלים צו זיין צו צוויי הונדערט טאמער יעצט למעשה איז זיין פעלד נאר ווערט הונדערט פֿופֿציק איז פשט ער איז נישט ווערט קיין צוויי הונדערט זוז אז ער איז נישט ווערט קיין צוויי הונדערט זוז איז ער א פשוטע עני אז ער איז א פשוטע עני זאל מען אים קענען קענען געבן מעשר עני אזוי ווי יעדע ארעמאן אפילו טויזנט זוז אזוי ווי מען געבט פאר יעדע ארעמאן וואס איז ער אנדערש פון יעדע ארעמאן אלא נאר מוז מען אוודאי זאגן דאוקיר ארעתא דכולי עלמא ודידיה איידי דעייל ונפיק אזוזי זל ארעיה מוז מען זאגן אז יעדעמס פעלד איז געבליבן אויפן נארמאלען פרייז פשט ס'האט זיך גארנישט געשען דא מיטן מארקעט. די פרייז איז נארמאל נאר וואס? זיין פעלד איז ביליג פארוואס? ווייל היות ער דרייט זיך אן א קאפ ער דרייט זיך פון איינער צום צווייטן ער זוכט צו פארקויפן ער זוכט צו פארקויפן ער זוכט צו פארקויפן איז ארויס א שמועה אז דער איד זוכט צו פארקויפן איז די פרייז אטאמאטיש אראפ ווייל יעדער ווייסט אז ס'ברענט אויף אים די הוט אז ער מוז פארקויפן אבער אויב אזוי פרעגט רבה אפילו פורתא נמי לא לספי ליה איז פארוואס געט מען אים א פיאסטער גארנישט דארף מען אים געבן ווייל בעצם זיין פעלד איז ווערט צוויי הונדערט נאר וואס? ער האט זיך משוגע געמאכט ער האט זיך ארום געדרייט די שטאט יעדער האט געהערט איז עס זיין אייגענע שולד איז וואס עפעס קומט ער קומט אים בכלל מעשר עני איז ואמר מר עלה כדי צו פארענטפערן די קשיא ענטפערט רבה אזוי לא צריכא אז דא רעדט זיך ביי א ציור דביומי ניסן יקרא ארעתא וביומי תשרי זל ארעתא פשט אמאליגע צייטן האבן פעלדער געהאט צוויי פרייזן ס'געווען א פרייז פון יומי ניסן פון די זומער און ס'איז געווען א פרייז פון יומי תשרי פון די ווינטער, פשט אז איינער האט פארקויפט א פעלד אין די זומער, איז די פרייז אלעמאל געווען טייערער ווי די יומי תשרי ווי די פרייז אין די ווינטער, פארוואס? ווייל אז מ'קויפט א פעלד אין די זומער האט מען א גאנצע זומער וואס מ'קען דאס איינזייען, און שפעטער אין די ווינטער העט עס וואקסן, און די נעקסטע זומער העט זיין פירות, אבער אז מ'קויפט א פעלד אין די ווינטער איז נישטא קיין צייט דאס איינצוזייען, קען מען גארנישט איינפלאנצן, און ממילא דארף מען ווארטן א איבעריגע יאר, איז פארדעם יעדע פעלד האט בעצם צוויי פרייזן, א זומער פרייז און א ווינטער פרייז. יעצט דכולי עלמא נטרי עד ניסן ומזבני, יעדער איינער נארמאל ווארט אויף די זומער כדי צו פארקויפן א פעלד, ווייל דעמאלטס איז די פרייז הויעך, אבער והאי, הואיל ואיצטריך ליה זוזי, זבין כדהשתא, דער מענטש, מען שטייט יעצט אין די ווינטער, און ער דארף געלט, ער איז א עני, איז דא זאגט מען, עד פלגא אורחיה למיזל, טפי לאו אורחיה למיזל, דא זאגט מען, אז פון איין זייט הייסט ער אן עני, ווייל למעשה יעצט אין די ווינטער קען מען נישט קריגן צוויי הונדערט זוז אויפן פעלד, פון די צווייטע זייט הייסט ער נישט א עני, ווייל דער פעלד האט דאך אויך א צווייטע פרייז, ס'האט א זומער פרייז, וואס די זומער פרייז איז יא צוויי הונדערט זוז, איז דא זאגט מען אז ווי א געהעריגע ארעמאן קען מען אים נישט געבן מעשר עני, ווייל למעשה זיין פעלד איז ווערט צוויי הונדערט זוז, טאקע נישט יעצט, ס'העט נאר ווערט זיין אין די זומער, אבער למעשה די פעלד האט א געוויסע שווית פון צוויי הונדערט זוז, פון די צווייטע זייט אינגאנצן אים גארנישט געבן קען מען אויך נישט, ווייל למעשה יעצט איז עס נישט ווערט צוויי הונדערט זוז, דערפאר זאגט מען אז עד פלגא, אז מען געט אים ביז האלב, און אזוי ווי מ'האט פריערט מסביר געווען היות וואס די פרייז גייט קיינמאל נישט אראפ מער פון האלב, געט מען אים טאקע ביז האלב, פשט, מ'קוקט וויפיל ער קען עס יעצט פארקויפן, און פון דארט ביז צוויי הונדערט איז מען אים משלים, טאמער ער קען עס פארקויפן פאר הונדערט פופציג געט מען אים פופציג, טאמער ער קען עס פארקויפן פאר הונדערט פינף און צוואנציג געט מען אים פינף און זיבעציג, טאמער ער קען עס פארקויפן פאר הונדערט, געט מען אים די איבעריגע הונדערט, מער פון דעם נישט. אזוי האט רבה מסביר געווען די ברייתא. יעצט רש"י ברענגט אויך א צווייטע פשט וואס מען קען מסביר זיין די ברייתא, אבער רש"י זאגט אז די ערשטע פשט איז בעסער, על כל פנים, נאכדעם וואס אביי ברענגט דא רבה'ס תירוץ צו פארענטפערן די ברייתא, גייט יעצט אביי אויך פארענטפערן אונזער סתירה. אונז האבן געפרעגט א סתירה אז פון איין זייט שטייט מיטב, פון די צווייטע זייט שטייט ישיב לרבות שווה כסף אפילו סובין. זאגט אביי, והכא נמי גבי נזיקין, דיניה בעידית, ואי אמר ליה איהי הב לי בינונית טפי פורתא, אמר ליה אי שקלת כדינך שקול כדהשתא, ואי לא שקיל כי יוקרא דלקמיה, פשט אזוי, דא רעדט מען ביי א ציור וואס די היזק איז געשעהן אין די ווינטער, פשט, די מזיק האט מזיק געווען פארן ניזק אין די ווינטער, וואס אין די ווינטער האט מען דאך געשמועסט זענען די פרייזן ביליג, יעצט פאר די ניזק לוינט זיך אז די פרייזן זענען ביליג, ווייל אז די מזיק גייט באצאלן פארן ניזק אויפן ביליגערן פרייז, איז פשט, די ניזק גייט קריגן א גרעסערע שטח. איז פאר אים לוינט זיך דאס גאנץ גוט, אבער פון די צווייטע זייט, אונז האבן דאך געשמועסט רבה האט דא פעסטגעשטעלט אז יעדע פעלד האט צוויי שוויות'ן, ס'האט די שוויות פון די ווינטער און די שוויות פון די זומער, און ממילא בעצם וואלט מען געקענט זאגן אז דער מזיק זאל קענען זאגן פארן ניזק, איך צאל דיך נישט אויפן יעצטיגן פרייז, אויפן ביליגערן פרייז, נאר כ'על דיר געבן אויף די זומערדיגע פרייז, אויפן טייערערן פרייז, קריגסט א קריגסט א קלענערע שטח. אבער, האמער געזען, שטייט אין די תורה מיטב, און ממילא זאגט אביי אז ס'שטייט אין תורה מיטב ליגט אין די ווארט מיטב צוויי זאכן, איין זאך ליגט אין מיטב, אז מען דארף באצאלן עידית די בעסטע וואס איז דא, חוץ פון דעם ליגט אויך מיטב אז מען דארף באצאלן אויפן בעסטן פרייז, פשט טאמער די יעצטיגע פרייז איז ביליג וואס דאס לוינט זיך פארן ניזק, דארף מען באצאלן לויטן יעצטיגן חשבון, קענסט נישט זאגן אז איך באצאל דיר לויט די זומערדיגע חשבון, ווייל מיטב ס'דא א דין מיטב ס'דארף זיין די בעסטע פעלד אויפן בעסטן פרייז. יעצט, זאגט אביי, דאס איז אלץ ווען די ניזק איז גרייט צו נעמען די עידית וואס די מזיק וויל אים באצאלן, וואס איז אבער טאמער דער ניזק זאגט פארן מזיק, רבי איד איך ווייס דו ווילסט מיר באצאלן עידית, אבער איך וויל נישט די עידית, פארוואס? ווייל דיין בינונית פעלד געפינט זיך לעבן מיין פעלד, איז מיר ענדערש א פעלד וואס איז נאנט צו מיין פעלד, ווי איידער א פעלד וואס איז ווייט אוועק, איז ענדערש געב מיר דיין בינונית, ווי איידער דיין עידית, עס פארשטייט זיך אז צאלן בינונית וועסטו דארפן צאלן אביסל מער א גרעסערע פעלד, אבער איך וויל ענדערש די גרעסערע בינונית ווי איידער די קלענערע עידית. איז דא זאגט אביי, היות וואס דער ניזק האט מוותר געווען אויף די עידית, ער האט מוותר געווען אויף די מיטב, איז פשט נישט נאר ער איז מוותר אויף די עידית נאר ער איז מוותר אויף די גאנצע מיטב, ער איז אויך מוותר אויף די יעצטיגע פרייז, און יעצט קען די מזיק באצאלן פארן ניזק פונעם בינונית פעלד, אבער אויפן זומערדיגע פרייז אויפן טייערערע פרייז פשט א קלענערע שטח. און דאס איז פשט אין די ברייתא ישיב לרבות שווה כסף אפילו סובין, פשט טאמער דער ניזק וויל נעמען סובין, ער וויל נעמען א בינונית אדער א זיבורית פעלד, איז לרבות שווה כסף פשט דער מזיק קען אים געבן אפילו די שווה כסף אפילו די שוויות וואס דאס איז ווערט אין די זומער, נישט די יעצטיגע פרייז. אזוי פארענטפערט אביי די סתירה דא אין די פסוקים פשט מיטב גייט ארויף אויף ווען דער ניזק איז גרייט צו נעמען מיטב, אבער טאמער דער ניזק וויל נישט נעמען מיטב איז ישיב לרבות שווה כסף אפילו סובין דעמאלטס קען דער מזיק באצאלן אפילו שווה כסף, אפילו די זומערדיגע פרייז, א קלענערע שטח. מתקיף לה רב אחא בר יעקב, פרעגט רב אחא בר יעקב צו אביי, וואס עפעס? אם כן, הורעת כוחן של נזקין אצל בינונית וזבורית, דרחמנא אמר ממיטב, ואת אמרת מבינונית וזבורית נמי לא. פשט, פרעגט רב אחא בר יעקב צו אביי, וויאזוי קענסטו אזוי זאגן? פשט, אז ס'שטייט אין די תורה מיטב, איז זאגסטו אז עידית איז מיטב, ברגע די ניזק וויל בינונית איז ער מוותר אויפן מיטב. זאגט רב אחא בר יעקב וואס עפעס? ער איז נישט מוותר אויפן מיטב, ווייסט פארוואס ער וויל בינונית? ווייל די בינונית איז לעבן זיין פעלד, דאס איז פאר אים מיטב, פשט, דאס וואס ער בעט בינונית איז נישט ווייל ער איז מוותר אויף מיטב נאר ווייל דאס איז פאר אים מיטב, אויב דאס איז פאר אים מיטב האט ער נישט פארלוירן זיין רעכט צו נעמען אויפן יעצטיגן פרייז, איז וואס עפעס זאגסטו אז ער קען נישט נעמען אויפן יעצטיגן פרייז, פשט דיין תירוץ איז נישט קיין גוטן תירוץ, נאר וואס דען? אלא אמר רב אחא בר יעקב, מילא זאגט רב אחא בר יעקב, אי איכא לדמויי לבעל חוב מדמינן ליה, פשט זאגט רב אחא בר יעקב, ווייסט ווען די דין וואס דו זאגסט איז נוגע? דאס איז נוגע לגבי א בעל חוב, יעצט פערצופאל, אונזער סתירה וואס אונז האמיר צווישן מיטב און ישיב, פון דעם רעדט נישט דא רב אחא בר יעקב, דאס איז געבליבן שווער, ווייל רב אחא בר יעקב האט אפגעפרעגט אביי פשט מען עט דארפן זוכן א צווייטע תירוץ אויף דעם באלד וועט מען זען וואס די תירוץ אויף דעם איז אבער רב אחא בר יעקב זאגט ווייסט ווי מען קען זאגן דיין פשעטל איך וועל דיר זאגן ווי מען קען עס זאגן מען קען עס זאגן ביי בעל חוב אז וואס בעל חוב דיניה בבינונית ואי אמר ליה הב לי זיבורית טפי פורתא אמר ליה שקלת כדינך שקול כדהשתא ואי לא שקול כיוקרא דלקמיה, פשט אזוי, די דין פון א בעל חוב, איינער וואס איז שולדיג געלט פאר א צווייטן און וויל באצאלן מיט קרקע, איז אז די קרקע וואס מען באצאלט דארף זיין בינונית, יעצט, דאס איז נאר א דרבנן'דיגע דין, מדאורייתא בעצם, באצאלט מען אפילו זיבורית, נאר וואס, חזל האבן געזען, אז טאמער מען וועט באצאלן חובות מיט זיבורית וועט קיינער נישט וועלן פארבארגן קיין געלט, און ממילא האבן זיי מתקן געווען אז מען באצאלט מיט בינונית, יעצט אין די תקנה ליגט אויך אז נישט נאר מען באצאלט מיט בינונית נאר מען באצאלט אויך מיט די יעצטיגע פרייז, מען קען נישט באצאלן מיט א זומערדיגע פרייז וואס דעמאלטס איז עס טייערער, ניין מען באצאלט מיט די יעצטיגע פרייז, אז יעצט איז עס ביליג איז טאקע דארף מען באצאלן מער, און ממילא זאגט רב אחא בר יעקב דא איז נוגע די פשעטל אז וואס? אז טאמער די בעל חוב איז גרייט צו נעמען בינונית דעמאלטס טאקע קריגט ער אויף יעצטיגן פרייז, טאמער אבער ער איז מוותר אויף די תקנת חכמים, ער זאגט געב מיר זיבורית, זיבורית? דו ווילסט די שוואכסטע? דו ווילסט גיין צום דין תורה? מיט דין תורה קריגסטו אויפן פרייז פונעם זומער, קען ער אים זאגן איך געב דיר זיבורית אבער אויפן זומערדיגע פרייז אויפן טייערערע פרייז קריגסטו א קלענערע שטח. מתקיף לה רב אחא בריה דרב איקא פרעגט אבער רב אחא בריה דרב איקא אויך אויף דעם, אם כן נעלת דלת בפני לוין דאמר ליה אי הוה לי זוזי הוה שקלי כדהשתא, השתא דזוזי גבך אשקול כיוקרא דלקמיה, פשט פרעגט רב אחא בריה דרב איקא אז ביסט אויך נישט גערעכט, ווייל אויב חזל האבן מתקן געווען אז חוץ פון דעם וואס מען דארף באצאלן בינונית דארף מען אויך באצאלן אויפן יעצטיגן פרייז, איז פשט אז דאס איז אויך א חלק פון די תקנה ווייל אז נישט עט קיינער נישט וועלן פארבארגן קיין געלט, פשט טאמער די בעל חוב עט וועלן באצאלן מיט זיבורית און עט וועלן באצאלן אויפן זומערדיגע פרייז, קען אלעמאל די מלווה זאגן פאר אים איך פארשטיי נישט וואס דו טוסט פאר מיר, ווען איך וואלט געהאט געלט צו קויפן פון דיר יעצט די זיבורית וואלסטו מיר עס פארקויפט אויף יעצטיגן פרייז, ווייל כ'האב דיך פארבארגט געלט ווילסטו מיר יעצט באצאלן אויפן פרייז פון דעם זומער? ווי געהערט געווארן אזא זאך? טאמער מען טאמער מען וועט זיך אזוי פירן עט קיינער נישט וועלן פארבארגן קיין געלט. און מילא זאגט רב אחא בריה דרב איקא אז אוודאי ביי א ציור פון א בעל חוב טאמער ער וויל באצאלן זיבורית טאמער יענער וויל דווקא זיבורית אוודאי דארף מען באצאלן מיט די יעצטיגע פרייז

דא איז טאקע דאס נוגע, אבער על כל פנים, מכל מקום קשיא פרעגט די גמרא, די גמרא גייט יעצט צוריק צו די סתירה וואס אונז האבן געהאט, פון איין זייט שטייט מיטב, און פון די צווייטע זייט שטייט ישיב לרבות שווה כסף אפילו סובין, וואס טוט זיך מיטן סתירה? אמר רבא, פארענטפערט רבא די סתירה אזוי, זאגט רבא, כל דיהיב ליה, ממיטב ליתיב ליה, פשט ס'איז נישט קיין סתירה זאגט רבא, שטייט אין פסוק מיטב, מיטב מיינט טאקע מ'דארף באצאלן די בעסטע, אבער די בעסטע קען זיין פון אלעס, און ממילא אז שטייט שפעטער אפילו סובין, מיינט עס אפילו ביי סובין פשט, ווילסט צאלן סובין? צאל די בעסטע סארט סובין וואס דו האסט, ווילסט צאלן געלט? צאל די בעסטע געלט, ווילסט צאלן א פעלד? צאל די בעסטע פעלד, ווילסט צאלן מיט הויזן? צאל מיט די בעסטע הויזן, נישט קיין חילוק, איז ס'איז נישט קיין סתירה צווישן די צוויי פסוקים, אזוי פארענטפערט רבא, איי פרעגט די גמרא ווי קענסטו אזוי זאגן, והא מיטב שדהו כתיב, מיטב שדהו איז משמע די בעסטע פעלד וואס דו האסט, ווי קומט דא אריין סובין? אלא נאר,

איז נישט שייך די ווארט מיטב, מטלטלין קען מען אלעמאל פארקויפן, אז קענסט נישט פארקויפן דא, קענסטו גיין צו א צווייטע שטאט און דארט פארקויפן, אז דא האט נישט די עולם קיין קנעפלעך, דארף מען קנעפלעך אין א צווייטע שטאט, אבער ווען סקומט צו קרקעות, קרקעות איז שווער צו פארקויפן, דא מוז מען צאלן מיטב, פשט די דין מיטב איז טאקע נאר ביי שדהו, נאר ביי פעלדער, ווייל דאס וויל מען טאקע סזאל זיך שנעל פארקויפן, קענסט נישט זאגן פאר די בעל השדה פארקויף עס אין א צווייטע פלאץ, די פעלד איז דאך דא, איז דא איז טאקע דא א דין מיטב, אבער ווען סקומט צו מטלטלין, דארט שטייט טאקע שווה כסף אפילו סובין, מקען טאקע צאלן מיט וואס מוויל, ווייל יעדע זאך איז דא ערגעץ ווי א קונה וואס איז עס גרייט צו קויפן. זאגט די גמרא יעצט ווייטער, איז אזוי, אונז האבן געזען די פרידיגע בלאט, א מחלוקת ר' עקיבא ר' ישמעאל, צו בדניזק שיימינן, צו בדמזיק שיימינן, צו דאס וואס שטייט מיטב שדהו פון וועמענס פעלד מען רעדט דא ר' ישמעאל געזאגט בדניזק שיימינן און ר' עקיבא געזאגט בדמזיק שיימינן. זאגט יעצט די גמרא, בעא מיניה רב שמואל בר אבא מאקרוניא מרבי אבא, האט ר' שמואל בר אבא אן איבעיא געפרעגט כשהן שמין ווען מען שאצט דא אפ די עידית פונעם מזיק, בשלו הן שמין שאצט מען אפ לויט זיין עידית, או בשל עולם הן שמין אדער מען שאצט אפ לויט די עידית פונעם וועלט, און די גמרא איז גראד מבאר די איבעיא, אליבא דר' ישמעאל לא תיבעי לך, דאמר בדניזק שיימינן, כי תיבעי לך, אליבא דר' עקיבא דאמר בדמזיק שיימינן מאי? מיטב שדהו אמר רחמנא למעוטי דניזק, או דילמא למעוטי דעלמא נמי, פשט אזוי, לאמיר זאגן אז אויפן וועלט איז דא פינף סארט פעלדער, ס'דא איינס, צוויי, דריי, פיר, פינף, איינס דאס איז די בעסטע סארט פעלד וואס איז דא אויפן וועלט, פינף איז די שוואכסטע סארט פעלד וואס איז דא אויפן וועלט, יעצט, רוב מענטשן האבן נישט קיין איינזערס און אויך נישט קיין פינעווערס, איינס איז ממש יחידי סגולה האבן אזא גוטע פעלד, און פֿינף איז יחידי סגולה האבן אזא שוואכע פעלד נאר וואס די עידית פון די וועלט איז א צוויי די בינונית פון די וועלט איז א דריי און די זיבורית פון די וועלט איז א פיר יעצט דא רעדט מען ביי א ציור וואס די מזיק האט א איינס א צוויי און א דריי און די ניזק האט א דריי פיר און פינף לאמיר זאגן איז אזוי לויט ר' ישמעאל די בעסטע פעלד פונעם ניזק איז א דריי, איז די מזיק דארף באצאלן א דריי, ווייל בדניזק שיימינן. לויט ר' עקיבא איז די שאלה איז אזוי, פון איין זייט קען מען זאגן אז דאס וואס שטייט אין פסוק מיטב שדייי מיינט צו ממעט זיין נישט פונעם ניזק, פשט קוק נישט אויפן ניזק, נאר וואס קוק אויף די רעשט פון די וועלט, וואס איז די בעסטע פעלד אין די וועלט, וואס איז די עידית פון די רעשט פון די וועלט א צוויי, צאל א צוויי. פון די צווייטע זייט קען מען זאגן ניין, מיטב שדייי מיינט דיין בעסטע פעלד, אז דו האסט א איינס דארפסטו באצאלן א איינס, דאס איז די בעיא פון רב שמואל בר אבא, אמר ליה, ענטפערט רבי אבא צו רב שמואל בר אבא, רחמנא אמר מיטב שדהו ואת אמרת בשל עולם הן שמין, פשט וואס איז די בעיא בכלל, אז שטייט אין פסוק מיטב שדהו מיינט זיין בעסטע פעלד, זיין בעסטע פעלד איז א איינס, אוודאי דארף ער באצאלן א איינס. איתיביה, פרעגט רב שמואל בר אבא צוריק א קשיא פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא אזוי ווי מען האט פריערט געזען אז היזקות דארף מען באצאלן פון עידית, א בעל חוב באצאלט פון ביינונית און כתובת אישה האט מען געזען צאלט זיבורית.

האט נאר א דרייער מיט א פירער, איז דא זאגסטו אז סיי די בעל חוב און סיי נזקין ביידע קענען נעמען דרייערס, און די כתובת אשה נעמט די פירער נעמט די זיבורית, אבער אויף דעם שטעלט זיך די קשיא, טאמער דו זאגסט אז בשלו הן שמין אז מען קוקט נישט אויף די וועלט מען קוקט נאר אויף דעם מענטש אליין, דער מענטש אליין האט נאר א דרייער מיט א פירער, פאר אים איז דרייער עידית, דאס די בעסטע וואס ער האט, אויב דאס די בעסטע וואס ער האט, און פארוואס קען די בעל חוב נעמען פון דעם, די בעל חוב נעמט נישט עידית די בעל חוב נעמט ביינונית, זאל ער נעמען די פירער פארוואס נעמט ער די דרייער? איז לכאורה זעהט מען דא אז בשל עולם הן שמין אז ס'האט נישט צוטוהן מיט וואס ער האט וואס ער האט נישט, נאר מען קוקט אויף די וועלט למעשה ביי די וועלט איז א דרייער א ביינונית דארף ער באצאלן פארן בעל חוב א דרייער, איז זעהט מען לכאורה דא אז בשל עולם הן שמין, זאגט די גמרא ניין אוודאי קען זיין בשלו הן שמין, מען קוקט אויף זיינע פעלדער איי ביי אים איז דאך די דרייער א עידית, זאגט די גמרא ניין, הכא במאי עסקינן כגון שהיתה לו עידית ומכרה, וכן אמר רב חסדא כגון שהיתה לו עידית ומכרה, פשט דא רעדט מען בציור, אז דער מענטש בשעת וואס ער האט געמאכט די חוב בשעת ער האט געבארגט געלט, האט ער געהאט א צווייע, א דרייע און א פירע, פשט דעמאלטס איז די דרייע פאר אים אויך געווען א ביינונית, נישט ווייל ס'איז א ביינונית ביים וועלט, נאר ביי אים איז דאס אויך געווען א ביינונית בשעת די הלוואה, און ממילא, היות וואס בשעת די הלוואה דעמאלטס איז מען דאך משעבד די נכסים, איז די דרייע איז געווארן משועבד צום חוב, יעצט שפעטער האט ער פארקויפט זיין צווייע, און יעצט דארף מען באצאלן די חוב, דא זאגט די ברייתא אז די בעל חוב קען נעמען די דרייע, ווייל למעשה דאס איז די ביינונית ס'איז געווארן משועבד צו אים, אבער אין הכי נמי טאמער וואלט נישט אמאל געהאט א צווייע, און די דרייע וואלט געווען פאר אים א עידית, איז אוודאי וואלט מען נישט געקענט גובה זיין פון די עידית נאר מען וואלט געדארפט נעמען די פירער, זאגט די גמרא, הכי נמי מסתברא, כ'האב אויך א ראיה

מוז מען טאקע זאגן אזוי ווי מ'האט פריערט געענטפערט אז די ערשטע ברייתא רעדט זיך אז דער בעל חוב, די לוה האט אמאל געהאט א צווייע, אז ער האט אמאל געהאט א צווייע איז פשט ער האט משעבד געווען זיין דרייע, יעצט דארף ער באצאלן טאקע מיט די דרייע. מה שאין כן די צווייטע ברייתא רעדט זיך ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין צווייע, קומט אויס די דרייע פאר אים איז אן עידית, פארדעם. קען ער נישט נעמען יעצט די דרייער, די מלווה קען נישט צוכאפן די דרייער ווייל ער קריגט נישט קיין עידית, מוז ער טאקע נעמען די פירער, איז ממילא קומט אויס לויט די תירוץ אז ביידע בריית'עס האלטן אז בשלו הן שמין, אזוי ווי ר' אבא האט געזאגט טאקע צו ר' שמואל בר אבא, ואיבעית אימא זאגט די גמרא נאך א וועג ווי מען קען פארענטפערן די סתירה פון די בריית'עס פשט,

זאגט די גמרא זעהר פשוט ווייל ס'איז צוויי אנדערע ציורים. ביי די ערשטע ברייתא רעדט זיך אז די לווה האט א דרייער מיט א פירער. דאס איז זיין בינונית דאס איז זיין זיבורית. פאר דעם טאקע שטייט אז ער דארף באצאלן פארן בעל חוב די דרייער. ווייל בשל עולם הן שמין דאס הייסט ביי די וועלט א בינונית דארפסטו באצאלן א בינונית. מה שאין כן די צווייטע ברייתא רעדט זיך נישט אז די לווה האט א דרייער מיט א פירער. נאר ער האט א צווייער מיט א דרייער, זיין בינונית איז א צווייער גאר. יעצט ווי תוספות שמועסט אויס וויאזוי קען זיין אז די ברייתא רופט עס אן בינונית, זאגן תוספות ווייל ס'רעדט זיך אז ער האט אויך א איינזער, פארדעם פאר אים הייסט דאס א בינונית. אבער על כל פנים, זיין בינונית איז א צווייער, זיין זיבורית איז א דרייער. דא זאגט טאקע די ברייתא אז ער באצאלט זיבורית, פארוואס? ווייל ביי די וועלט איז דאך דער דרייער א בינונית, קען ער באצאלן מיט זיין זיבורית וואס ביי די וועלט איז דאס א בינונית. איז ווייטער נישט קיין סתירה צווישן די צוויי ברייתות. נאך א תירוץ זאגט די גמרא פארוואס ס'איז נישט קיין סתירה ואיבעית אימא אידי ואידי כגון שהיתה בינונית שלו כבינונית דעלמא אז וואס? אז ביידע ברייתות רעדן זיך אז ער האט א דרייער מיט א פירער נאר וואס והכא בהא קא מיפלגי מר סבר בשלו הן שמין און מר סבר בשל עולם הן שמין פשט די ערשטע ברייתא האלט בשל עולם הן שמין מ'קוקט אויף די רעשט פון די וועלט ביי די רעשט פון די וועלט איז דרייער א בינונית דארף ער באצאלן א דרייער מה שאין כן די צווייטע ברייתא האלט בשלו הן שמין, טאמער מען קוקט נאר אויף אים אליין, ער האט דאך נאר א דריי מיט א פירער, פאר אים איז די דריי א עידית, פאר דעם קען נישט די בעל חוב נעמען די עידית, ער מוז נעמען די פירער, וואס ביי אים איז דאס א בינונית. רבינא אמר, נאך א וועג ווי מען קען פארענטפערן די צוויי ברייתות, אז בדעולא פליגי, זיי קריגן זיך אין א דין וואס עולא האט געזאגט דאמר עולא, עולא האט געזאגט דבר תורה בעל חוב בזיבורית, אז בעצם מן התורה, איז א בעל חוב קען צאלן מיט זיבורית שנאמר אזוי שטייט אין פסוק, דער פסוק זאגט ביי א בעל חוב וואס וויל געבן א משכון פשט דער מלווה פאדערט א משכון פונעם לווה, זאגט דער פסוק בחוץ תעמוד והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך את העבוט החוצה, אז דו שטיי אינדרויסן פון שטוב יענער וועט דיך ארויסברענגען די משכון, איז דרש'ט מען פון דעם מה דרכו של אדם להוציא לחוץ פחות שבכלים, פשט, אזוי ווי א משכון וואס ביי די משכן זעהט מען אז די מלווה דארף שטיין אינדרויסן און די לווה ברענגט אים ארויס די משכן, פארוואס דארף ער שטיין אינדרויסן? ווייל די לווה ער וועט זיך אליין קלויבן די משכן, יעצט וואסערע משכן קלויבט נארמאל א לווה? די ביליגסטע זאך וואס ער האט, ער וויל נישט אוועק געבן טייערע זאכן, איז די זעלבע זאך ווען מען באצאלט א חוב, קען מען אויך באצאלן מיט די ביליגסטע סארט קרקע וואס מען האט, מן התורה קען מען באצאלן מיט זיבורית, נאר וואס, ומה טעם אמרו בעל חוב בבינונית, פארוואס האבן חזל מתקן געווען אז מען באצאלט מיט בינונית? כדי שלא תנעול דלת בפני לווין, כדי טאקע אז מענטשן זאלן וועלן פארבארגן געלט, איז מר אית ליה תקנתא דעולא, און מר לית ליה תקנתא דעולא, פשט, דער ערשטער ברייתא האלט טאקע ווי עולא האט געזאגט אז חזל האבן מתקן געווען אז א בעל חוב צאלט מיט בינונית, פאר דעם טאקע שטייט אין ערשטע ברייתא אז ער דארף באצאלן בינונית פארן בעל חוב, יעצט די גמרא קריכט נישט דא אריין צו בשלו הן שמין צו בשל עולם הן שמין, פשט, ווי רש"י זאגט קענסט עס איינזעצן וויאזוי דו ווילסט טאמער מ'וויל זאגן בשל עולם הן שמין איז זאגט טאקע אז ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס האט אויך געהאט א צווייער במילא די דרייער איז ביי אים א בינונית טאמער מ'זאגט בשלו הן שמין איז פשט אז די דרייער איז א בינונית אבער די נקודה איז אז ער דארף באצאלן בינונית ווייל ער האלט פון די תקנה פון עולא אז א בעל חוב צאלט מען מיט בינונית ווייטער די צווייטע ברייתא האלט נישט פון די תקנה פון עולא ער האלט אז חז"ל האבן דאס נישט מתקן געווען ער האלט אז א בעל חוב צאלט מען מיט זיבורית אז מ'באצאלט מיט זיבורית זאגט ער טאקע אז מ'קען באצאלן פארן בעל חוב מיט זיבורית.